איך גיי פון דעם אביסל נעמען צו די רעסט פון די פרשה אבער די אלעמאל אביסל קאמפליקעיטעד אביסל קאמפליקעיטעד צו רעדן וועגן אזעלכע זאכן אדער וואס אונז טראכטן וועגן דעם ס'איז זייער ס'דא אפאר גרינגע גרינגע וועגן גרינגע צו איזי איזי באקסעס אריינצולייגן זאכן אקעי.

ס'דא אזא מין קאטעגארי אין ספרים אדער אין פילע ספרים וואס זיי טוען אביסל אין מסביר זיין פנימיות אז זיי האבן עפעס אזא מין געשמאק צו מסביר זיין די שלעכטע זאך צו זאגן די די האקן אויף עפעס ווייסט דאס די סטרא אחרא די עומק החטא אדער די עומק הכפירה אדער די עומק הרשעות פון פרעה אדער פון המן איך ווייס וואס צו פון וועמען און זיי האבן ליב עס צו מאכן פון ס'איז אזא מין זאך, און טו מי איטס נאט, ס'איז נאט ווערי אינטערעסטינג, קודם כל, ס'איז נאט ווערי אינטערעסטינג ביקאז וואס פאר מין חכמה איז דאס עס מוציא צו זיין עפעס פון א כלל, כאילו זאגן, די וואס מיינט אז מקצץ בנטיעות, די וואס מיינט אז ס'איז דא אזא מין ענין, די וואס פארשטייט די וועלט אזוי, די וואס טוט אזוי, אדער די וואס לעבט אזוי, דאס איז אזא מין השגה, ער איז שלעכט, און וואס האב איך פון דעם, און וועגן דעם וויל איך אוועקלויפן פון דעם, סאו כ'האב עפעס אזא יראה כאילו, אזא פחד, כ'וויל קיינמאל נישט חס ושלום.

סתם פרעש פון פארשידענע מאדערנע וואס זיי זיי טרעפן מלמד זיין מלמד זכות זיין אויף יעדע יעדע חוטא אדער יעדע שוגג ואונס ומזיד און מקצץ בנטיעות וכופר גמור למעשה איז נישט אזוי פשוט קען ער איז נישט געווען גערעכט וואס איז געשעהן צו אים קען זיין ער איז געווען גערעכט אביסל קען זיין זיך כאילו אננעמען פאר דעם

יענער וואס מ'איז וואס מען רופט מ'זאגט אפילו נישט זיין נאמען בן איש ישראל איז אפשר מלך יענער דארף איך זיך אננעמען פאר אים כאילו דארף איך זיך מאכן וואס א לימוד און מאכן זיך מתגבר זיין קעגן די די פילינג וואס איך האב וואס איך בין נאך דוחה דארף עפעס טוהן און דאס איז אויך אביסל איך ווייס

זיין מיט אלע גאנצע מאטערס נעמט א שער און קיפט מיר צוזאמען וואס אקעי איך האב די אלע טענות פארשטיי איך פארשטיי זייער גוט אבער ס'דאך נאך אלץ דא די טענות נאך אלץ דא די עוולות נאך אלץ דא די מעשה אז דעם מקלל הרג'ט מען וואס האב איך פון דעם כדי זיך אננעמען פאר די צד.

חכמים זיי זאגן דאס, זיי זאגן אז ווי א יעדער איינער ווי לאנג ס'איז נישט זיין שולד כאילו און אויב ס'איז אמאל איז די יא וואס חכמים זענען נאך אלץ מכריח אבער דאס זאגן זיי און דאס איז זאגט דער בן איש ישראלי דער בן איש הישראלי איז טייטש און דאס וואס ער זאגט אויכעט איז

ווי אזוי די קאנעקשאן ארבעט, און און די די סא דאס דאס איז אויך דאס איז אלעמאל טרעדזשיק דאס איז די ווארט אזוי ווי א זאך גריק טרעדזשעדי גריק טרעדזשעדי מיינט אז דו גייסט שטארבן דו גייסט דו גייסט די הירא גייט ער גייט האבן צרות ער איז נישט שולדיג עס איז נישט קיין שלעכטע זאך פשוט אזוי איז די מציאות. און מען דארף עס מתקן זיין ס'הייסט דער וואס ער איז נוקב שם השם מיט דאס איז די ענין פון פון ס'דא אפאר אפאר זאכן וואס מקושר צו דעם אויב מען קוקט אין מי השילוח אין די פרשה און אויך די תורה זאגט וועגן מגדף פון די תורה וואס איז דאס וואס איז ווארט איך לעת לעשי וועגן די בן זונה וואס האט געפרעגט שאלות צו מען

דאס איז דער דיבור דווקא דיבור און ממילא יעדע מאל וואס מען זעט איינער וואס האט געזאגט און געטון א מעשה אין די תורה און ס'איז נתחדש געווארן א פרשה פאר אים ס'איז נתחדש געווארן אזוי ביי קרח אם בריאה יברא השם ס'דא אמאל ס'איז א ריזיגע ס'איז א גרויסע זאך ס'איז נישט קיין קלייניקייט אז על ידו נתחדש פרשה